אה סאו ער דערמאנט מיך די ניגון, ווייל היינט אינדערפרי האב איך געזוכט א שיעור, סאו איך בין געגאנגען אין שול, געטראפן א בוק, ס'איז דו ביסט א חידוש, א שיר אדער א שיעור? פרוטות, מיין שיר, און ס'איז געקומט א גאנצע שיעור צוגעגרייט, סאו איך האב געטראכט איך וועל פשוט פארליינען די שיעור, קונטרס דו ביסט א חידוש, וואס דאס איז א וואונדערליכע שיעור, אריינצוברענגען אונז די ריינע און קלארע אמונה אין באשעפער, אויך די עצות און התחזקות ווי דורכצוגיין די לעבן בשלום, פארגעלערנט דורך כבוד קדושת ר' הצדיק מוהרא"ש זי"ע, פרשת יתרו תשע"ג, געבויט אויף די ווערטער פון הייליגן רעבען אדונינו מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו, און אויף די ווערטער פון זיין תלמיד מורינו הגאון הקדוש רבי נתן מברסלב זכותו יגן עלינו, און עס איז צוזאמגעפלאכטן מיט פסוקים פון תורה, נביאים, און כתובים. און מאמרים פון די הייליגע חכמים, פון גמרא און מדרשים און הייליגן זוהר, שטייט נישט דא גארנישט וועגן דעם, און עס איז געברענגט געווארן צום דרוק דורך חסידי ברסלב נאר א קוק ס'איז כולל אלעס פון דער אייבערשטער ביז גמרא תוספות און עס הייבט זיך אן אזוי אקעי וישמע יתרו בקיצור איז געווען א גרויסע צדיק פון אונזערע לייט און ער האט געהאט א תלמיד נאך א גרויסן צדיק וואס איז געווען בעצמו א זיידע עס קומט דאך אן א זיידע לאמיר כ'זאג וואס איז די עיקר ווארט וואס כ'האב געלערנט פון דעם ספר אז עס איז געווען א גרויסע צדיק געהייסן רבי ישראל קארדינער. קארדינער איך ווייס נישט און ער פלעגט זאגן אזוי הערסט אז איינמאל דער הייליגער רבי האט געזאגט געוואלד זייט אייך נישט מייאש איז שוין יעצט נישטא קיין יאוש קען שוין דער סמך מם טאנצן פון הימל ביזן ערד און פון ערד ביזן הימל עס וועט אים גארנישט העלפן סמך מם וויל דאך נאר צוברעכן א מענטש אז ער זאל זיך מייאש זיין

ס'איז הערט די המשך פון די מעשה. סאו דאס אזוי וואלט מען געקענט מיינען אז ס'איז כפשוטו. ס'איז פארברענט געווארן די עצה ארער פון יו ט ביז ביז ר' נחמן עד שבא וואלט מען געטראכט אז מ'קען מייאש זיין. יעצט ווייסט מען אז ס'האט זיך נישט געטון. דאס איז דאך באמת בעיסיקלי דאן. שוין. האט ער געהאט א תלמיד ר' ישראל בער וואס מ'האט אים נעבעך זייער אויסגערודפ'ט און מבזה געווען. פלעגט ער שטענדיג פרעגן זיין רעבן רבי ישראל קארדינער. מיר קומט אזוי שווער אן צו זיין פרייליך. וויאזוי זענט איר יא שטענדיג אזוי פרייליך? וויאזוי? האט ער אים געזאגט, א, אמת איז מיר האבן ביידע די זעלבן רעבן און די זעלבע ליקוטי מוהר"ן, אבער די חילוק צווישן מיר און דיר איז, אז דו ווייסט פון די עצות פון הייליגן רעבן, אבער איך באנוץ זיך דערמיט. עד כאן לשון הגאון הקדוש מוהרא"ש זכותו יגן עלינו, ממילא פירט ער אויס, וכו' וכו'. שוין.

יא, מען דארף אלעס אריין טראכטן, און גארנישט וואס מען לערנט אויס אין חדר, דאס איז יעדע איינער ווייסט, יעדע איינער וואס קומט צו מיין שיעור ווייסט, וואס ווייסט יעדער איינער, ס'איז דא די עצה פון הייליגער רבי נחמן אז אין יאוש בעולם כלל שוין, דאס איז א סוגיא בפני עצמה, אבער וואס ווייסט מען ביי יעדע, אונזער שיעור, אונזער שיעור ווייסט מען אז אין קטנות בעולם כלל, איך ווייס נישט וואס דאס איז, יא, ס'איז דא וואס מען לערנט אויס בקטנות, טיפשות, יא, דא איך ווייס אז לא בא נגעת ניין, דרײַ, וואטעווער, אלע מינע נארישקייטן וואס מען לערנט אויס אין חדר.

אבער רבי ישראל קארדונער האט ער עקשעלי גענוצט זיין רעבעס עצות סאו הי פיגערד אוט אז נאו יוז אין נאוינג טינגס נאו יוז אין לייק נאוינג אף טינגס אז נאו נאוינג טינגס איז א יוז סאו טרייט דעיס זיך אנקומען נאו יוז אין נאוינג אף טינגס אבער ס'איז דא א גרויסע יוז אין נאוינג טינגס ווי זאגט מען אויף אידיש וויסן פון זאכן און וויסן די זאכן ס'איז א גרויסע חילוק אדם ידע את חוה אשתו מיינט נישט אז ער האט געוואוסט פון חוה יא ער האט געהערט פון איר

און וואס איז די חילוק? די חילוק איז אזוי, סאו איך וויל זאגן אזא שמועס, איך פארשטיי אז ס'איז דא א חילוק, א גרויסע חילוק פון וויסן און טוהן, און למשל, למשל, וואס דאס איז די יסוד וואס אונז רופן תורה שבעל פה, אזוי ווי ינאי המלך האט געזאגט, פראבלעם מען הרג'ט אויס אלע חכמים, וואס איז די פראבלעם? תורה מונחת בקרן זוית, שטייט אין גמרא אין קידושין, ינאי המלך, ינאי המלך, געהארגעט אלע חכמים, מ'איז געווען צוקריגט מיט זיי וואטעווער, זיי האבן נישט געוואוט פאר די ריכטיגע קאנדידאט, אויסגעהארגעט אלע חכמים. קען מען פרעגן, וואס גלייבסטו נישט אין די תורה? וואס וועט זיין? אן חכמים? וואס וועט זיין מיט די תורה? האט ער געזאגט, תורה? איך האב א גאנצן ש ס מיט פיק, גאנצע ש ס געדרוקט, די ווילנער ש ס מיט פרידמאן ווערזשאן, ס'איז דא אלע כתבי ידות, מען גייט אלעס באהאלטן גוט, ס'איז אלעס בלייבט, חס ושלום איך בין נישט קעגן די תורה, כי הוא זה. די חכמים, לאו לייפס, זענען גארנישט ווערט, מען דארף מען דארף טרעפן אנדערע חכמים זאלן לערנען און מאכן זיי. אזוי ווי ס'דא מענטשן וואס זאגן, יא, דאנט לוק עט די. דאונט לוק אט די דזשוז לוק אט דער תורה יא ווי יענער האט געזאגט איי דאונט לייק די גאי איי לייק דאונט לייק היז פען בעיס יא קוק נישט אויף די אויף ווי אזוי די אידן פירן זיך עקטשעלי קוק אויף וואס ס'שטייט טעארעטיש האבן די חכמים געזאגט אונזערע חכמים אין די גמרא האבן געזאגט אז אויף דעם שטיקל ינאי המלך נזרקה בו מינות דאס איז מינות פארוואס די גמרא זאגט אזוי וואס זעלבע תינח תורה שבכתב תורה שבעל פה ס'וועט זיין גאנץ גוט אז די ספר תורה איז מונח בקרן זוית, האסט געשריבן א ספר תורה מיט אלע הידורים, ס'פעלט נישט קיין איין אות, אבער וואס איז מיט תורה שבעל פה? שטייט אין גמרא. נארמאלע מענטשן מיינען אז וואס מיינט די מעשה? אז דעמאלטס איז נאכנישט געווען רבינו הקדוש, אדער נאכנישט אינגאנצן געווען, האט מען נאכנישט אראפגעשריבן תורה שבעל פה, איז ווען ס'וואלט נישט געווען די חכמים וואס געבן איבער בעל פה איש מפי איש, וויאזוי מ'זאל מאכן א סוכה און אזוי ווייטער וואלטן אונז געווען קראים סאו די מינות וואס איז נזרקה בו כאילו ער איז געווען א קראי און געזאגט אז מ'קען אלעס ארויסלערנען פון די תורה דערווייל קען מען נישט ווייל ס'איז דא נאך א פארט פון די תורה וואס הייסט תורה שבעל פה יא אזוי הוה אמינא וואס מענטשן מיינען און לויט דעם קומט דאך אויס קומט דאך אויס יא מ'קען מאכן אז א קומט דאך אויס אז בזמן הזה וואס

ניין את כל היהודים עם מרדכי, עם מרדכי זאגט די גמרא ס'מיינט רבנן, יא די פאלק פון מרדכי נישט די פאלק פון עם היהודים, עם מרדכי פארוואס ער זאגט היינט איז שוין געשריבן די תורה, עס איז שוין דא גוטע דאקומענטס אלעס אראפ געשריבן, דעמאלטס איז נאך נישט געווען תורה שבעל פה אבער עס איז שוין געווען תורה שבכתב, כאפסט עס איז געווען א לעוועל ווען תורה שבכתב איז אויך נישט געווען אפגעשריבן יא פאר די אנשי כנסת הגדולה איז דאך געווען תורה שבכתב אויך נישט עס איז אויך געווען בעל פה, אטליסט.

דאס איז א הוה אמינא. אזוי איז געווען אויך די הוה אמינא פון למשל, ביי די וועי עס איז א טיפע זאך דאס וואס איך זאג יעצט, נישט קיין פורים תורה, ווייל למשל יעדער ווייסט אז די נאציס האבן געהאט א פלאן אויסצוהארגענען אלע אידן, ווייל זיי האבן געהאלטן אז אידן

די וויסן פונקט אלעס וואס דא טיפשות וועגן אידן דארף מען אייביג וויסן. דאס איז געווען די פלאן, עטליסט דעטס וואן פענטעסי אוו די פלאן. נישט אז ס'איז דא א סתירה צדיקות וועגן דעם אפילו. אבער קיצור, דאס איז געווען א פלאן, יא? לאמיר רעדן קלאר. און אבער די מציאות פון אידן, דאס האט איר געהאלטן אז מ'דארף עס יא מברר זיין מן העולם. פארוואס? איר האט יא פארשטאנען אביסל די זאך פון תורה שבעל פה. וואלט ער גע'טענה'ט, און ער האט געהאט א גאנצע טעאריע וועגן דעם. געזאגט איז אלץ זייער פיינע זאכן, עני יוזפול אינפארמעישן קען מען אפשרייבן, אבער דאס וואס אידן לעבן, די עקטשועל רבנים, די עקטשועל עמך וואס זיי עקטשועל לעבן און טוען, זיי זענען גורם צרות אויפן וועלט, זיי גייען ארום און זיי זאגן, נישט קיין חילוק וואס זיי האבן געזאגט זיי זאגן, זיי ברענגען אריין נישט מיט זייערע תורות, תורות קען מען מפרש זיין וואס מען וויל, אבער מיטן עקזיסטירן, יא, מיטן עקזיסטירן ברענגען זיי אריין אין די וועלט געוויסע רוחות, געוויסע איידיעס, געוויסע שגעונות, געוויסע פאוער סטראגלס ס'נישט קיין חילוק וואס דאס איז א בעיה דאס איז נאר דא איין וועג מ'קען הארגן יעדן מ'וועט הארגן די לעצטע איד וועט עס אוועקגיין ווילאנג עס וועט זיין איין איד אדער כ'ווייס נישט ממש יעדע איד אבער די עמך ווילאנג ס'זאל זיין איין אידישע רב קען מען קען מען זיי נישט אוועקנעמען דאס איז נישט קיין פראבלעם פון אידישע ספרים דאס איז א פראבלעם פון עקטשועל ליווינג אידן.

פארוואס? הנה בבא בתשובה? ווייל אונז מיינען אז מ'קען אז די תורה, וואס הייסט א ערליכע איד? א ערליכע איד הייסט איינער וואס פאלגט די שלחן ערוך. אלעס איז אראפגעשריבן שטייט דאך פונקטליך אזוי ווי די חוקרים גוים זאגן, כ'ווייס נישט, וועלכע ליטווקעס זאגן, די אינסטראקשען בוק, וויאזוי האסט א וועקיום קלינער קומט מיט א אינסטראקשען בוק אמאליגע צייטן פלעגן זיי קומען, אין די וועלט קומט א אינסטראקשען בוק שטייט דארט פונקטליך וואס מ'דארף טון, מ'קוקט אין שלחן ערוך, און מ'דארף נאר פאלגן וואס עס שטייט און שוין. אזוי זאגן

וואן בעיסיק טינג וואס איך האלט ניין זאגן איז א בוק איז א משונה'דיגע מצומצם'דיגע וועג פון אריבער געבן אינפארמעישן, דזשאסט אימפאסיבל טו רייט דאון עווריטינג, דזשאסט אימפאסיבל, לענגווידזש איז נאט ביג ענאף, עטליסט עס נעמט זייער אסאך ווערטער וואס קיינער האט נישט געלערנט גענוג, עס איז פשוט נישט גענוג גרויס. וויאזוי קענסטו פארציילן וואס געשעט אין די רום, יו נאו, איווען ליטערעלי, איטס לייק היודזש אמאונט אוו אינפארמעישן, יודזש אמאונט אוו ביטס, ס'פיט נישט אריין.

כ'ווייס נישט אויב ער האט דאס געמיינט, איך מיין אז מ'קען שוין לערנען פשט. ביי דעפענישן איז דא אזא זאך תורה שבעל פה. דער איז נאו וועי טו טעיק אוועי תורה שבעל פה פראם א ליווינג עקטשועל טראדישן, פראם עקטשועל רעליזשען. אויב מ'העט אראפשרייבן וויפיל מ'היט שבת, העט א מאמע קומען און מחדש זיין אז שבת פאסט צו עסן עפל קיגל, און דאס איז זיין א תורה שבעל פה. און דען קומט עפעס איינער העט הרג'נען אלע די מאמעס, העט נישט האבן די רעסעפי, העט נישט וויסן צו מאכן די קיגל, ער מוז שרייבן די רעסעפי, עס העט זיין א צווייטע זאך. דער איז נאו וועי טו העוו א ליווינג טינג און די תורה אדער עני עני טאט בעצם איז נישט געמאכט אויף צו וויסן, ס'איז געמאכט אויף צו נוצן. וואן, ס'דא נוצן תורה ס'דא הלכה למעשה צו מאכן א סוכה, און ס'דא נוצן די תורה צו טראכטן די טאטס פון די תורה, טראכטן די טאטס פון די חכמה. און די טראכטן די טאטס, די יוז אוו איט, איז אימפאסיבל טו רייט דאון, וויי איז איט אימפאסיבל טו רייט דאון?

באט ר' נחמן טענה'ט, אזוי האב איך פארשטאנען ווען איך פלעג לערנען ברסלב'ע ספרים עט ליעסט, אז ס'איז זייער גוט, יעדע איינער האט גוטע איידיעס, יעדע איינער ווייסט וואס מען דארף טון, ס'איז נישט קיין אינטעלידזשענס נישט די פראבלעם, באט מען טוט עס נישט, רייט? ווערי אינטערעסטינג, און דעטס וויי הי טאקס אבאוט פשיטות, כ'האב סאמטינג ווערי וויערד אינטערעסטינג ווערי דיעפ גאוינג אן, יעדע איינער ווייסט וואס מען דארף טון, נישט נאר מען ווייסט וויאזוי צו היטן שבת און אזוי ווייטער, מען ווייסט אפילו וויאזוי צו זיין א צדיק על פי חסידות, מען ווייסט אפילו וויאזוי צו מאכן יחודים, מען ווייסט וויאזוי צו מאכן התבודדות, מען ווייסט אלעס, נאבאדי איז מיסינג אינפארמעישאן, נישט קיין בעיה. אין אדער ווארדס איף יו אר מיסינג, קענסטו לערנען א בוק, איז נישט נישט די בעיה. אין ריעליטי נאבאדי דאז איט, מען טוט עס נישט. איף יו עקשעלי לוק אראונד, ביי די וועי, איך דארף באלד אויך טרייען צו זאגן א פילאסאפיקעל פרוף, איף יו לוק אראונד אין די ווארלד, יו וויל סי הו איז עקשעלי דואינג איט. יעדער איינער האלט אז מען דארף, און אז ווייסט אז מען דארף. וויסן אז מען דארף איז נאכנישט טון, רייט? וויסן איז נאך א נאך א סארט ידיעה אז ער ווייסט פון, יא ער ווייסט פון די חיוב,

דו עניטינג דעטס טו, מ'שווערט צו, איך קען, איך ווייס נישט אויב איך קען זאגן אז דאס איז וואס ס'מיינט צו טון, אבער די אנלי פיפל דעט דו איט אר די וואנס דעט העוו ליווינג טיטשערס, ליווינג ריעל היומען ביאינגס הו שאו דעם האו טו דו איט. כ'קען דיר זאגן א משל פון חבד, כ'קען זאגן א משל פון ברסלב, כ'קען זאגן א משל פון גריק פילאסעפי, פראם עניוועיר יו וואנט, אר פראם קארפענטרי איי קען טעל יו א משל, איי קען טעל יו א משל פראם

איים נאט גאנא טעל יו וואט איט איז רייט סאמטינג אבאוט עווריטינג בינג גאד אר דער אנלי בינג גאד רייט אוו קאורס דעי דאנט איווען פרעטענד קיינער האט נישט געזאגט אז דאס איז א איידיע פון פיליזאפיע מ'זאל האבן א קאטעלאג פון אלע פיליזאפיעס ס'דא פארשידענע שיטות וועגן געטליכקייט איין שיטה איז אז הוי' אחד אזוי ווי עס שטייט אין שער היחוד והאמונה דעטס נאט וואט שער היחוד והאמונה איז פאר רייט איף יו ריעד איווען יו קען ריעד בפירוש די הקדמה צו שער היחוד והאמונה יו וויל סי איט סעז דעט דיס איז סאמטינג דעטס מעיד טו העלפ יו סעי קריאת שמע.

קען זיך טענה'ן צו ער איז אויף די מדריגה צו ער איז נישט אויף די מדריגה באט סאמטינג איז גאוינג אן אקעי דערס אנלי לייק טו פיפל דעט איי עווער מעט דעט איי קען טינק דעט מען רעדט פון זיי איים נאט גאנע טעל יו דער נעימס רייט נאו איטס נאט רעלעווענט און דאוז פיפל העפענס טו בי דער נאט די ביגעסט לומדים סאם אוו דעם אר לומדים סאם אוו דעם אר נאט סאם וואס זיי פארשטייען גוט סאם וואס זיי פארשטייען נישט גוט סאם וואס זיי זענען היסטאריקלי סאם וואס זיי נישט היסטאריקלי באט די אנלי פיפל דעט עקטשעלי דואינג איט לפי לפי ערכם אר די וואנס דעט סא סאמוואן עלס דואינג איט. אמעיזינג. און יענער ווי האט ער געזען א צווייטן עד ביז די ערשטע רבי ס'דא סאם קיינד אוו עקטשועל טרעדישן, ליווינג טרעדישן, נאט אוו חכמים דעט עקספלעין איט, באט אוו חכמים דעט דיד איט, ענד דעי וואטשט דעם דו איט, ענד דעי באט דעי געיוו דעם עצות, באט די עצות אר אלוועיס פארט אוו אימיטעישן, ער ווייזט דיך ווי, זאג מיר צו די עצות, וויאזוי קענסטו זיין אזוי ווי מיך, דו זעסט איך דאווען, לוקס לייק סאמטינג איז גאוינג אן, לעט מי טעל יו האו טו דו איט, יו טינק פאר פייוו מינוטס ענד דען יו סטאפ ענד וואטעווער יו דו, דעטס האו יו דאווען לייק מי. אקעי?

אר אט ליסט דידנט סי עניוואן דואינג איט, ענד די פיו פיפל דעט דו דו איט איז קאוז דער ווער עקשלי סערטען משפיעים דעט עקשלי דיד דו איט ענד טאוט האו טו דו איט מינינג דעי שאוד האו טו דו איט. יאפ, רבי יצחק, טאמער ס'זאל זיך אויפשטעלן היינט עפעס, כ'ווייס נישט, א דזשעף בעזאס און וועט געבן פאר יעדער איינער וואס קען אלע גריק מיטאלאדזשיס א מיליאן דאלער, גייט זיין מחזור עטרה ליושנה. באלד וועלן מיר רעדן וועגן מחזור עטרה ליושנה. האלט ביז קודם רעדט די שטויות אפ.

איך גיי נישט צו רעדן וועגן די זאכן תורה שבעל פה, און איינער זאגט נו ווער איז דיין רבי? סאו האב איך געפרעגט, ווייל די אמת איז, נאט קאמפ מאר קאמפליקעיטעד באט איי עקטשועלי לערנד פראם עווריטינג דעט איי נאו פראם ליווינג פיפל, סאם אוו דעם אר דעד אלרעדי, באט איי לערנד איט פראם די פיפל נאט פראם דעיר בוקס. אה, סאו לאמיך דיר מסביר זיין די יסוד פון די ברסלב, ברסלב איז א אייגענע יסוד, פוינט איז אזוי, רבי נחמן ברסלבער איז געווען איינער פון די וואס האט געזאגט אז הרב מסאטמאר איז פון עץ הדעת?

איי האנדרעט פערסענט טינק עוורי וואן אוו יו וואלד בי א בעטער פערסאן און א בעטער איד איף יו וואלד פאלאו מוהרא"ש'ס וועי ענד סעי א האול שס, איי פראמיס יו איטס א גוד טינג טו דו, איי נעווער, איי סאמטיימס דו איט, איי פראמיס יו איטס א גוד טינג טו דו, באט איים א סמארט גאי איי אנדערסטענד מאוסט אוו איט, נישט קיין ראיה פון דיר, און יור אלסאו א סמארט גאי, יו דו אנדערסטענד טווענטי פערסענט, וואס איז שלעכט, טווענטי פערסענט אוו די האול שס איז מאר דען יו נאו נאו. איך זאג דיך אז וואט איים טרייענג טו געט עט איז נאט דעט יו שוד דו איט, איי גראדע טינק דעט יו שוד דו איט, וואט איים טרייענג טו געט עט איז דעט דיס איז ר' נחמן ריעלייזינג דיס יומען סייקלאדזשיקעל פראבלעם, וואן אוו די ריזענס ווי דאנט דאנט דו איט, אנד דערס אדער ריזען לייק איי סעד די בעסט די אנלי ריעל וועי קאוז איווען דיס יו ניד א רבי דעטס וואי ווען מוהרא"ש דאז איט וויטאוט א רבי איט קאמס אוט קרעזי קאוז איווען טו סעי דיס יו ניד טו סעי איט אין די וועי דעט יור אימיטעיטינג סאמוואן ענד דערס סאו מעני דיטעילס ענד נואנסעס אוו האו טו סעי איט דעט איט מעיקס סענס דעטס יוספול דעט איטס נאט פאסיבל טו לערן פרום א בוק דעטס גאוינג בעק טו וואי איטס נאט א סאלושען באט איך וויל זאגן אז דא איז א פראבלעם אז דא א געוויסע פארט פון די סאלושען איז צו זאגן טו טריי טו געט פיפל אוט אוו דעיר העדס טריי טו זאגן סטאפ סעיאינג אבער מען דארף לערנען רש"י קום הער ווייסט וואס מיינט לערנען רש"י דא איז א בוק ס'האט ווערטער דו קענסט אלף בית הייב אן דו ווייסט אבער מען דארף איך כאפ האלב צודרייט צו זיין, אנד די סעים טינג ביי די וועי, דיס הי סעד אבאוט ספר תורה, סעים טינג וויט תפילה, אקעי, וואט איז פרעיער, אה וואט איז פרעיער, הו נאוס, ווי ניד א קלעס אבאוט דיס, פילאסעפי, בסדר, מ'דארף א קלעס פון לאקער מסכים, באט ווייסט וואס איז די כולי עלמא מודים פרעיער איז, אפען יור מאוט, אנד יו סטארט סעיאינג ווארדס טו גאד, דעטס וואט איט איז, לכל הדעות, קיינער איז נישט מחולק מיט דעם, נאכדעם וואס כוונת הארי, כוונת הארי, קודם דארף מען זעהן איז נימבס מסכים, דו טוסט דאס? ניין. סא קום הער, פארוואס טוסטו עס נישט דען סטארט טינקינג איט, גאו אין די פארעסט, דיס איז ביי די וועי הי מעיד הי מעיד דיס וועי טו קאמפליקעיטעד, באט הי טרייד, הי טרייד ווערי מאטש, דעטס סאם ברעסלעוו דאנט געט, באט הי טרייד ווערי מאטש טו געט יו אוט אוו דיס העד אוו בינג קאמפליקעיטעד, דו האסט א מויל, קענסט יא רעדן, איי טריי טו דו וואט הי דאז, הי טרייס, האסט א מויל, מאך עס אויף און רעד, וואס איז די פראבלעם, אה איך דארף א שטילע צימער, נו לייג אראפ דיין טעלעפאן, יו נאו וואט, פוט דיין, געט יור סעלף אוט אוו דיס משוגעת, קלאוז די דאור, איט וועל בי א קווייעט רום,

אה, נאו די ריעל טינג איז די טרוט איז יו ניד א רבי, דער איז נאו וועי, יו ניד טו סי א פערסאן דואינג איט, ענד וואן אוו די מעין ריזענס יו ניד טו סי א פערסאן דואינג איט קאוז אדערווייז יו ביקאם א משוגענער לייק א ברעסלעווער דעט אנלי דאז התבודדות ווייל די רבי האט געזאגט זאלסט טוהן, נאו איטס בעטער דען נאטינג מעיבי אר נאט באט איט דאזענט עקטשעלי טיטש יו האו טו בי א מענטש, א מענטש איז א אדם השלם איז א האול טינג נאו יו דידענט דער וואז א האול שיעור אבאוט דעס, א פערסאן איז וואן טינג איז נאט א לאט אוו טינגס ענד אין ארדער טו בי א פערסאן א סערטען קיינד אוו פערסאן עווריטינג יו דו, א ברעסלעווער איז א סערטען קיינד אוו מענטש, א פילאסאפער איז א סערטען קיינד אוו מענטש, א איד איז א סערטען קיינד אוו מענטש, די אנלי וועי טו לערן האו דיס קיינד אוו מענטש לוקס איז פראם נאוינג אנאדער מענטש דעטס דעט קיינד אוו מענטש, איי דאנט נאו ביי די וועי איי נאו אוו מעני פיפל דעט האוו טרייד טו דו דיס קיינד אוו רעסטארעישאן מתוך בוקס ענד טינגס ענד דעי ענד אפ וויט סאטש וויערד טינגס אז רחמנא לצלן איך ווייס נישט אדער אפשר טאקע האט די רבי דאס געמיינט און דען יו שודנט בי היז חסיד באט איים עסומינג דעט יוזשעלי נאט ענד מעני טיימס איי נאו די רבי און עקטשעלי ער האט דאס נישט געמיינט נאר דו ביסט א טיפש ווייל דו ביסט נישט קיין משמש תלמידי חכמים די גמרא זאגט קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה. בור. ביסט אן עם הארץ, נישט ביסט א שטיקל תלמיד חכם, ביסט ווארס דען א תלמיד חכם, יו אר א דעינדזשערעס תלמיד חכם, קאוז נאו יו איווען האוו טעקסט טו אטעק מי וויט, אקעי? און די סעים טינג וויט הלכה ביי די וועי, אקעי? דער איז אלאט אוו מינים דעט טינק דעט יו קען לערן הלכה פרום שולחן ערוך, נישטא אזא זאך. פון וואס דען? פון שימוש. פרום עקשעלי וואט איז שימוש? נאו דער נאו דערס א האול מוסד קאלד שימוש, איי דאנט נאו וואט דעט איז, באט שימוש עקשעלי מינס און אינטערעסטינגלי דיז מינים דעט ווי טאלקד אבאוט ביפאר, דעי ענדעד אפ וויט א טראדישאן דעט דאזענט האוו א טראדישאן אוו פסק.

כאפסט וואס גייט דא פאר? ענד ביי די וועי דער רייט, דעי טאקע דאונט נאו, ענד ווען דעי סטארט לערנינג ענד טרייען טו פיגור אוט פראם די משנה ברורה וואט איט איז, דעי ענד אפ וויט ביג חומרות פאר נאו ריזען. ענד ר' משה פיינשטיין העד שימוש, הי ווענט טו היז פאדער, וואטעווער היז פאדער, סאם האו איט גאוס בעק טו משה רבינו, איי דאנט נאו האו עקזעקטלי, ענד דעי מאר אר לעס נאו האו טו פסק'ן הלכות נדה, אין די ענד נאובאדי נאוס האו טו פארמעלייז איט, קאז דער איז נאו פארמעל ענסער, איטס בעיסיקלי וואטעווער די רב פילס לייק, און טעלס יו די הלכה. אן קיין רעבעס קען מען נישט אנקומען צו תורה, נו, וואס איז די כלל? עקזעקטלי, דעטס אנאדער עקזעמפל האו הלכה, ענד ביי די סעים טינג איז אין פילאסעפי, דזשאסט טו בי ווערי קלער, ענד דיס וואז ביי די וועי דיס איז דיס יסוד דעט יו ניד א ליווינג טרעדישן וואז עקסעפטעד ביי עווערי סינגל וויסדאם טרעדישן אין די ווארלד אנטיל לאסט וויק אין די גריק אין וואטעווער ווען איך זאג לאסט וויק מיין איך יא לעצטע וואך פרשת משפטים זינט לעצטנס מענטשן דמיונ'ען אז מען קען לייענען בוקס מען קען מאכן ריסערטש ס'דא אין די גריק טרעדישן דער וואז די גריק אקעדעמי וואז ען עקטשועל אקעדעמי רייט ווען יו סעי אקעדעמי איט וואז פלעטא'ס אקעדעמי און דען אריסטאטעל מעיד ען אקעדעמי און סאו אן

ענד דעי סעד די בוקס אר דזשאסט אדווערטייזמענטס פאר א ישיבה, אלל בוקס, אלל די בוקס, אלל די דייעלאגס, דעי מעיק דער אדווערטייזמענט דעט יו שוד קאם טו פלעטא אנד ליסען טו היז שיעור, ענד אריסטאטעל קוואוטס טינגס דעט הי סעד ביי די שיעור דעט אר נאט אן עני בוקס, דער איווען סאויס וויי וואט סעיס מאסט אוו די בוקס דעט דזשאסט איווען לייק ליטערלי סיקרעט דאקטרינס דזשאסט פעימעסלי פלעטאניק סיקרעט דאקטרינס דעט ווער תורה שבעל פה דעט ווי סטיל דאנט נאו. אר דעט ווי יו נאו אנלי פראם איש מפי איש, באט איווען דעט ווי ריעד נאועדעיס פיפל ריעד פילאספי און דעי ענד אפ וויט סאטש וויערד טינגס אנד ווי נאו דעט דיס וואס א וועי אוו לייף, ווי נאו דעט פיפל עקטשעלי טאט דיס איז א וועי טו ליוו יור לייף.
די סטאועקס וואטעווער איט וואס. די סטאועקס ווער א טראדישאן, די סטאועקס ווארסטן אסאך זאכן סאקראטיס און די ענד אוו די דעי סטאועקס גאוס בעק טו א סטודענט אוו סאקראטיס דעי אל סעיד ווי האוו אווער רעבע וואס אנאדער סטודענט אוו סאקראטיס אנד הי וואס מקבל דיס דרך אזוי איז דא חסיד און חבד איז אויך יעדער מקבל פון די זעלבע רעבע אנדערע דרכים בסדר דעטס א גוד טינג באט דעטס א גוד טינג דעט שאוס דעט דעי אינטערנעלייזד איט.

סייענס, אקעי, סאו סייענס, יא, סאו סייענס, סייענס, בעיקינג חלה, וועיט, סייענס, מאדערן סייענס, סאמטינג קאלד מאדערן סייענס, דעט דער איז א לאט אוו בוקס אבאוט, ענד יו לערן דעם אין סקול, בתוך דאוז בוקס, נאו העפענס טו בי, דעט עוורי וואן נאוס, ביי די וועי העפענס טו בי דעט, פאר עקזעמפל, איי וויל טעל יו וואן משל דעט איי האוו רעד, דער איז דיפרענט, יו נאו, עקטשעלי, דזשאסט טו בי, דזשאסט טו בי קלעיר, אקעי, עקטשעלי, נאובאדי עקטשעלי בעקאמס א סייענס פראם א בוק.

און די יוניווערסיטי אוו פעריס וואטעווער אין באלאניע די איטאליען יוניווערסיטי ליטערלי עקזיסט פאר א טויזענט יערס יעס אוו קאורס ליטערלי יו טעל מי וואט דיו מין איינשטיין דזשאסט פיגערד אוט דעטס נאט טרו איינשטיין נו הייזענבערג הו נו דיס גיי הו נו דעט גיי דעי אלל לערנט סטאדיד ביי עקטשועל טיטשערס יא אבער די סטאדי האט א שייכות דעי ווער מחדש טינגס כ'האב נישט געזאגט מ'זאל נישט מחדש זיין זאכן באט האו טו יור דעטס וואט איים סעינג טו נאו די מסקנות יא איי קען טעל יו אין פייוו מינוטס יו קען לערן א בוק יו קען נאו אלעס וואס איז מחדש געווען אלע סייענטיסטן באט טו דו סייענס יו סי

דערס אוניווערסיטיס דעי ספענד ביליאנס אוו דאלערס טו סעט אפ אוניווערסיטיס ווער דעי לערן ענדזשענירינג אנד וואטעווער אין רוסלאנד און דעי דעי דעי דעי אר ווערי גוד עט לערנינג וואס ס'שטייט אנד דער ווערי בעד עט דואינג ריסערטש די ביג ריסערטש אינסטיטוטס אר סטיל לייק סיקסטי פערסענט אר סעווענטי פערסענט אוו אלל ריסערטש סטיל העפענס אין די יונייטעד סטעיטס אנד אין דזשערמעני וויטש אר די פלעיסעס דעט אקעי ס'האט צו טוהן מיט געלט און זאכן באט דיז אר עקטשועל פלעיסעס דעט העוו ריעל ליווינג טראדישאנס אוו פיפעל דעט נאו פיפעל דעט נאו פיפעל.

יו סעי אה דערס לייק דיס טעארי, יו דו עקספערימענטס ענד יו פיינד טינגס אוט, וויאזוי טוט מען עקספערימענטס? איך ווייס דאך וויאזוי אז מען דארף, וויאזוי מען דארף עס טוהן, באט האו יו עקטשעלי דו איט? אוודאי. קום אריין מארגן. אקעי, איך וויל פארוואס מיינסטו אז איך וויל מאכן ביזנעס? דעטס א דיפרענט שמועס. וואס זיי משעמם שוין מיט קאר. יו האוו טו, איף יו וואנט טו בעקאם א ביזנעסמאן, מאוסט אוו דעם האוו לערנט, עקטשעלי סין האו איטס דאן, ווייל איטס טרו, איטס ווערי הארד טו לערן פראם א בוק.

דעטס וויי ווען ווען פיפל ליוו ביזנעסעס, די יו נאו דערס דערס א פעימאס סעיאינג דעט סייענס עדווענסעס ביי די דעף אוו ביי ביי פיונערעלס יו נאו דערס דיס האול פראבלעם האו סייענס עדווענסעס סאו וואן גיי סעד סייענס עדווענסעס וואן פיונערעל עט א טיים ווען א גיי דייס דען דערס נו תלמידים און דען דארף מען אייער זיין שיטה באט דיס איז טרייענג טו געט עט א סלייטלי דיפרענט נקודה ס'איז פארקערט און איז נישט פארקערט ביקאוז פרא אגעין האו טו דו פראגרעס איז איווען דיפ ביי די וועי דערס סאמטינג קאלד פראגרעס סטאדיס נאו דעי פראגרעס איז זייער גוט באט פראגרעס דאזענט מין יו קען סטארט פראם פרעש דערס א חכמה אוו האו טו מעיק פראגרעס

נא, אוו קאורס נאט. מיין מאמע האט געהאט טענות.
דזשאסט טו בי קלעיר. כאפ מען קען נישט געבן. דער איז עקשעלי פיפל דעט ווארק אן אנשינט רעסעפיס ענד איטס א ביג איטס ווערי הארד נאבאדי דעי דאנט נאו אנטיל דעי דאנט נאו. דער איז אלוועיס פירסט פאר די מעין ריזען וואן ריזען פאר דיס איז לייק איי סעד דעט ריטען ווארד האז ווערי סמאל בענדווידט.
יא. מען קען נישט אראפשרייבן אלעס ווען יו סי א רעסעפי איט סעיז עקזעקטלי. איי מין די ווידיאוס אר א ליטל בעטער. טרו. דעי אר א ליטל בעטער. איך קען ליינען רעסעפיס. באט קודם כל לעטס יו נאו ווידיאוס איז א ווערי ניו טינג רייט. א פיו דעקעידס ממש, באט איך בין דזשאסט טרייענג טו עקספלעין יו וואטס גאוינג אן העיר, יו דאנט לערן איווען פרעקטיקל, פרעקטיקל ארטס אר אלל ליטערעלי א טראדישען סינס יובל האט אנגעהויבן צו מאכן מעטעל דעטס האו ווי נאו האו טו דא איט.
יובל? תובל קין, הועווער, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל לוטש חורש נחושת וברזל, הועווער די גיי פירסט וואן, דעטס האו, דזשאסט טו בי קליר, ווי ווערי מאטש ליוו אין דיס.

גריק פייער, דער איז א לאט אוו טינגס דעט ווי דזשאסט דאנט נאו ביקאוז נאובאדי טאלד אס ענד איף איטס ריטן דאון דאזענט העלפ. ס'דא זאכן וואס מ'קען. אקעי אקעי קודם ווייסט נישט אויב ס'איז טאקע די זעלבע זאך. נאו איף א טינג איט ווארק איף איטס א שיפ אלאנג עז די שיפ דרייווס עס פארט איז מען יוצא אבער איף איטס דברים שבלב איטס טאט אה, די thoughts איז שווערער.
ס'איז די שווערסטע זאך. יא.
קאוז איטס ליטערלי די מאוסט קאמפליקעיטעד טינג.
איך פארשטיי. ווייל א thought מיט א thought איז ליטערלי די מאוסט קאמפליקעיטעד טינג. נא, נאכאמאל, ביי די גריק פייער, איף יו מעיק א גאן, וואטעווער, איט ווארקס, עס שיסט, הו קעירס, עס איז די זעלבע וואס דעם און יענער האט געמאכט, רייט? באט איף יור האול טינג איז טו מעיק א טראדישאן, דו זאגסט וואס משה רבינו האט געזאגט, ענד יור טראדישאן איז נאט יו שוד דו סאמטינג, איטס איטס יו שוד נאו סאמטינג, ענד האו טו נאו איז א האול חכמה, האו טו נאו, איטס נאט א סימפל טינג, יו ניד א האול יומען ביאינג טו נאו סאמטינג. אפטו היז פינגער נעילס, ליטערעלי. ענד ענד יו העוו טו דו איט האו איטס דאן, ענד אוו קאורס יו יו נאט גאנע נאכמאכן, ביי די וועי מעקינג א קארבאן קאפי איז דעפענעטלי נאט די וועי טו דו איט, רייט? קאוז קארבאן קאפי איז נאט נאאינג, קארבאן קאפי איז סאמטינג א מאשין קען דו, רייט? סאו נאאינג מיענס אדעפטינג, רייט? באט האו דו יו נאו דעט יו אר אדעפטינג, יו נאו מעני פיפל, מעני פיפל דו ניאו טינגס, אקעי, מעני פיפל דו רענעסאנסעס, אקעי, מעני פיפל דיס העפענד מעני טיימס אז פיפל, אנד ווי העוו טו טאלק אבאוט האו רענעסאנסעס ווארק און איף דעי קאוד ווארק און די גוד און די בעד אוו דעם, מעני פיפל דו ניאו טינגס, לייק ווער גאנע רענעסאנס ווער גאנע דו א.

ס'איז נישט שווער. סודא סייענס. קודם אוו קאורס די חכמה אוו בינג מחדש סאמטינג איז נאט טו טעיק די קאליר בעקיטשע וואס די רבי האט געהאט, פארשטייט זיך אז דאס איז נישט וויכטיג, אבער וויאזוי ווייסטו וואס איז וויכטיג, איז נאו וועי טו נאו, איף יו אר ארטאדאקס יו סעי עוועריטינג איז וויכטיג, נאו סאטש טינג עז עוועריטינג איז וויכטיג, סאו יו מעיק טשויסעס ענד יו טעיק יוזשעלי די ווארסט טינגס, די מאסט ניכר לעין טינגס, די מאסט עקסטערנעל טינגס, קאז דאוז אר די איזיעסט טינג טו בי מקפיד אן, ענד דען יור פאר שור נאט נאט עניווער, אר יו קען דו די אפאזיט וועי, יו קען טעיק וואט סיעמס טו יו טו בי די מאסט אינטערנעל טינגס,

די די באלאנס אקעי, איטס ווערי איזי טו בי א ברסלב'ע, די רבי האט געזאגט מ'דארף טון דאס, סאו דעטס וואט איט מיענס, סאו דערפאר יעבור עלי מה, די רבי האט דיך געזאגט דאס, יעבור עלי מה, הי פיגורד אוט, הי סעד אלל דיס טינגס, סאו יו נאו יו העוו טו סעי דעם, אדערווייז פיפל דאנט דו איט, אנד דערפאר יעבור עלי מה, מ'גייט פארן אומאן ראש השנה, וואטעווער, מ'גייט זיין, דעטס די וועי טו בי א ברסלב'ע, נאו דיס איז עטליסט סוקסעספול אין די סענס דעט איט ווארקט, רייט, איט רעפליקעיטעד איטסעלף, פיפל דואינג דעט, אנד דעי קאלן דעמסעלוו ברסלב'ע, סאו איט ווארקט בעטער דען מאסט אדער פלענס טו רעפליקעיט איטסעלף, רייט?

באט אפילו ווען איך וואלט יא געוואוסט, נא אוו קאורס איטס נאט אינאף, וואט דו יו מין, איי נאו פיפל דעט ריעד מיי שיעורים יא דעי טעל מי טינגס דעט, דעי טעל מי טינגס דעט איי סעד דעט חז"ל דעפענטלי דידנט סעי, איי דיד סעי דעם, אז כ'האב עס זיי ליטערלי געזאגט, וואס האט דאס געמיינט? נאכאמאל, איך קען אזעלכע מענטשן, פיפל דעט ליסן טו מיי סטאף אר רעד מיי סטאף און דעי טינק דעט איי סעד טינגס, און איי טאקע סעד דאוז טינגס און איי דידנט סעי דעט, לייק איטס סתם שקר.

סאו זיי זאגן לאמיר דאס טון, הי וואנטעד טו דו אלל די טינגס, ענד הי ספיקס אבאוט איט אלזא האו פאני איט וואס דעט יו קענט דו אלל דאוז עצות זענען נאך בעסער, דו האסט אינדיווידזשעל סעטס אוו סטאריס דעט הי טרייד געוויסע טינגס וואס הי סעד אוי איך גיי טון אלעס וואס שטייט דא. סאו יו איי קען גיוו יו א באנטש אוו סימנים אויף וואס איטס נאט ביאינג פאסיבל, איי טינק דעט די ריעל ריזען וואי איטס נאט, די מעטעפיזיקל ריזען וואי איטס נאט פאסיבל איז דעט די פלעיס ווער נאלעדזש עקזיסטס איז נאט אין, האו סאקרעטיס סעד, איז נאט אין דעד ענימעל סקינס.

יעס עקזעקטלי באט איטס בית מדרש איז עקט דיס איז אלל העוו באט ווען איי סעד ווי דאנט העוו לעקטשערס ווער יו קען טעקניקלי רייט וויל איך זאגן אן אפקומען פון דעם דערמאן מיך און ווען דארף איך אקעי דערמאן מיך פון דעם ווען איך גיי אויספירן יענע זאך וואס איך געוואלט זאגן באט יעצט דו האסט געזאגט אז ס'איז א פאקט דו ברענגסט אסאך ראיות אז ס'איז אזוי די פאקט איז נאט נאו ווי אלוועיס העוו איטס ווערי וויערד דעט ווי העוו דיס מיט אוו נאלעדזש עקזיסטינג אין בוקס ענד איטס וויערד קאוז איט דאזענט עקטשעלי ווארק דעט וועי נאו נאלעדזש דעט איי נאו אוו ווארקס דעט וועי.

נו, יעצט, שוין, ס'גוט, דער אייבערשטער זאל מיך מוחל זיין. יעצט איז אזוי, עס איז א קרומע ווידעא, ווייל ס'איז נישט אויפגעלייגט אויף א גראדע זאך, אויף א קרומע לייטער און וואטעווער, אקעי. בקיצור, די, די, וואס האב איך געוואלט זאגן? סאו, סאו דאס איז די פאקט, אקעי, נאו וואן, פאקט, לייק, ניין ניין ניין, יור רואנינג איט, לא, ס'איז בעסער, ווי ווייניגער מ'טוישט איז בעסער.

ס'דארף זיך מישן. אז נישט עקזיסט עס נישט. ענד דערפאר איט מעיקס סענס איט פאלאוס דעט די אנלי וועי טו געט איט, נאו, סאמטיימס נאלעדזש עקזיסטס אין וואן יומען אנד ווי וואנט טו לערן פראם הים דעטס וואט א רב און תלמיד איז, אקעי? טו מי לערנינג איז דיס אינטערעסטינג טינג, לערנינג העז א לאט אוו פאראדאקסעס רייט? ווי דידנט ריד די מינו רייט? ווערי הארד טו אנדערסטענד האו לערנינג קען ווארק. באט עקטשעלי דעפענטלי די וועי איט אקטשעלי ווארקס איז דעט דער איז נאלעדזש אין יור העד.

באט דיס איז נאט הספידו התורה, וואט הי מינס טו סעי איז דעט די פוינט אף רידינג א בוק איז טו קאנעקט טו א פערסאנס נאלעדזש, נאט טו ריד א בוקס נאלעדזש, און דיס ביי די וועי דזשאסט טו בי ווערי קלער דיס איז א דיפרענט וועי באט האו דו יו דו דיס פראם א בוק? איין מינוט, וויאזוי קען מען עס טון ווען איך רעד צו דיך? דאס פארשטייסטו יא? סאם האו כאפט מען עס מער. אקעי סאו דען דערס דיפרענט בוקס, דערס איף יור א גוד רייטער, איף יו נאו האו טו פוט יור סאול אינטו די בוק, דען איטס אלסא א וועי אוו קאמיוניקעטינג, איי דידנט סעי דעטס נאט א וועי פיפל רייט בוקס, סאמהאו נאו באט וואט דיס מינס וואט דיס אימפלייס איז דעט דערס דיפרענט וועיס אוו רידינג בוקס איין וועיג פון לייענען א בוק איז צו קוקען אויף וואס עס שטייט אין די בוק אקעי שטייט א קשיא א תירוץ ווי דו זאגסט לאמיר אויספרעגן צו שטימט די קשיא מיט די תירוץ און די ראיה אויף די פירכא און אזוי ווייטער אנאדער וועי אוו רידינג א בוק איז טו ריעלייז דעט יו רידינג א גייס טאטס אר א וואמענס טאטס חס ושלום נישט אינטערעסאנט א פערסאנס טאטס אקעי ענד ווען יו ריד א בוק וואט יו ריעלי דואינג איז ליסענינג טו א פערסאן נאו

די ווארט איז, עפעס דארף איך מאכן, אימער, אין סאם וועי די רעבע איז דואינג איט, סאם וואן אר די פערסאן דעטס טיטשינג יו איז דואינג איט, באט הי העז טא דא איט, איט איז אן אקטיוויטי דאט העפענס ביטווין מי ענד יו, אר ביטווין יו ענד מי, דעטס וואי אסקינג קוועשאנס העלפס. פארדעם האב איך געזאגט לעצטע וואך, פארדעם איז נישט דא אין אידישקייט קיין לעקטשערס, און דער איז נאט ען ענאף אוו דיס, ס'סופאוזד טו בי דיס קאנווערסעישאנס, אר דרשות, אר לוקינג פאר די ענסער, אר לוקינג פאר די פשט, קאז איטס אלוועיס אן אקטיוו טינג, און דעטס וואי איי וואנט טו סעי סאמטינג. א לעקטשער קענט בי ען אקטיוו טינג?

לערן מיט דיך, אדער ס'איז עפעס אזא וועג וויאזוי איך בין מודיע וואס די אזוי ווי תורה מונחת בקרן זוית וואס תורה מכריזת, וואס א חילוק צו ס'איז אויף א בוק אדער גערעדט, דעטס די דיפרענס, איים נאט סעינג דעט די וועי די פארמעט, דזשאסט עווערי פארמעט קאוד ווארק, סאם פארמעטס עקטשעלי ווארק בעטער דען אדערס, באט איך געב ארויס די וואך וואס ס'עקטשעלי איז, נישט די פארמעט, ווען איך זאג לעקטשער, דרשה נישט א לעקטשער,

די גמרא אוו קורס זאגט בפירוש די רעסט איז דא וואס די טענה'ן וויבאלד די גמרא זאגט א ברייתא און די גמרא ברענגט אין תענית מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב פארוואס ווייל מען זעט אז פינף זאכן זענען געשען אין איין טאג אין תמוז אין תשעה באב און אזוי ווייטער סאיז מגלגלין חובה ליום חייב אז דא די טאג איז גורם איז א זייער א מאדנע זאך וויאזוי קען מען עס פארשטיין און די רמב ם טאקע ווער עס לערנט רמב ם זעט אז די רמב ם פסק'נט נישט די הלכה פון משנכנס אדר מרבים בשמחה

דארף זיין העפי, א מענטש דארף זיין העפי, אלע יאר, דאס שטייט אין העלט בעיסיק העלט, לייק אדערווייז יור דיפרעסט אר יור קרעיזי, לייק יו העוו טו בי העפי, סאו וואס שייך צו זיין מער העפי, מען דארף אלעמאל זיין העפי, סאו וואס חודש אדר דארף זיין אנדערש ווי א גאנצע יאר, ס'דא שמחת יום טוב, מען דארף טראכטן וועגן דעם, אבער דאס איז איין פשט פארוואס ער האט עס נישט געברענגט, אה, דאס איז שיטת הרמב ם וואס ביי אים, ער גייט מיט חכמה, יעצט חכמה איז למעלה מן הזמן,

אמאל איז חכמה, די חכמה כמות שהיא נעמט נישט צייט צו טראכטן רייט די אייבערשטער נעמט נישט צייט צו טראכטן דאס וואס זאגט אין שמות הנרדפים וואס מען וואס קאונט פאר א מענטש רייט די אייבערשטער אליינס שטייט אין די גמרא ראש השנה כל באי עולם, משנה, כולם נסקרים בסקירה אחת רייט דאזענט טעיק טיים סאו דאס איז נישט א שיעור פאר יעצט איך זאג נאר זאלסט וויסן אזוי דאס איז די פלעין? דאס דארפסטו גלייבן דערווייל יעצט קומט אויס אז וועגן דעם דער רמב ם קען נישט מאכן א חילוק פון שמחה ווייל זיין שמחה איז שמחה של דעת און שמחת הדעת איז נישט שייך צו זיין אמאל ווייניגער אמאל מער. אבער מענטשן זענען נישט אזוי, אונז קליינע מענטשלעך וואס לעבן נישט אין די רמב ם'ס עולם החכמה, אונז לעבן אין די עולם הנפש, אין חכמת הנפש, אין די חכמה פון עקשועל סאול, אקארדינג טו פלעטא, ס'איז דא מחלוקת, די אריסטאטעל'ס, נישט פייר.

דער רמב ם איז איז דיפרענט, אה, ביי די וועי יו קען סי דעט איך וויל דיך געבן א משל מ' קענען זען קענען זען די סדר פון דער רמב ם וואס די סדר פון דער רמב ם לערנען הלכות הלכות פסח פון דער רמב ם וויאזוי גייט עס גייט עס א לאדזשיקל סדר רייט די סדר אוו די טינגס עז דעי אר איווען העכער פון די מדריגה פון אין קדוש ברוך הוא דן און די קדוש ברוך הוא כולם נסקרים בסקירה אחת מחשבות די אקט אקעי דארט איז נישט דא קיין צייט דארט איז דא

אונז טראכטן אין צייט, און די רמב ם האט טאקע יא געזאגט לעקטשורס אבער אונז זאגן נישט קיין לעקטשורס אונז לערנען נאר אין צייט, וועגן דעם וויל מען זיין פרייליך ספעשל חודש אדר און נישט מער ווי עס איז ביז יעצט, אמן.